היום יום ו' טבת כתיב עס שטייט אין פסוק אין דברי הימים דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם דוד המלך זאגט אן זיין זון שלמה זאלסט וויסן דעם גאט פון דיין פאטער און זאלסט אים דינען מיט א פולע הארץ זאגט דער רבי כי כל ענין ידיעה והשגה יעדער ענין פון פארשטאנד און פון וויסן, אפילו בעניינים היותר עמוקים, אפילו די גאר טיפע עניינים, צריך לבוא בעבודה, מען דארף דאס אראפטראגן אין עבודה, היינו, וואס מיינט דאס? פעולת דבר בבירור וזיכוך המידות, דאס דארף פועל זיין א אויסלייטערונג און א אויסרייניגונג פון די מידות, והתקשרות פנימית און א שטארקן פארבונד מיט דעם וואס מען האט געלערנט, הנקרא בלשון החסידות עבודה, דאס אין שפראך פון חסידות הייסט עבודה. דאס קומט פון א א מורא'דיגן בריוו פון פריערדיגן רעבן, וואס דאס ווייזט אויכעט זייער אינטערעסאנט ווי דער פריערדיגער רעבע גייט מענין לענין באותו ענין. א חסיד האט געפרעגט דעם רעבן א שאלה, אז אין איינע פון די מאמרים האט דער פריערדיגער רעבע אויפגעקלערט דעם ענין אז פארוואס איז דא העלמות והסתרים אין עולם הזה היינט, דערפאר וואס דער צמצום הראשון איז געווען בבחינת סילוק און ניט בבחינת מיעוט ווי אלע אנדערע צמצומים אין סדר השתלשלות בדרך כלל, א צמצום הייסט אז ס'ווערט ווינציגער, מה שאין כן אבער דער צמצום הראשון, האט דער רבי געזאגט, דאס איז דאך בדרך סילוק, און פון דערפאר איז אראפגעקומען שפעטער אין וועלט אז ס'איז דא אמת'ע העלמות והסתרים, דאס איז מצד אט יענעם סילוק. פרעגט דער חסיד. ווי קען מען בכלל זאגן אין אזא מדריגה פון צמצום הראשון אז דארטן בכלל האט א ווערדע אז וועלט פארנעמט דארטן אן ארט? דו זאגסט אז צוליב דעם צמצום הראשון האט עס געהאט א ווירקונג אויף וועלט. וואו עקזיסטירט וועלט בכלל? לפני די אלע מדריגות וואס מ'רעדט צופה ומביט בכל בכל הדורות. מחשבה הקדומה דא"ק, דאס אלץ רעדט זיך לאחר צמצום הראשון. לפני הצמצום איז בכלל ניטא קיין מציאות פון וועלט, ס'איז מער נישט ווי הוא ושמו בלבד. איז לויט דעם פרעגט ער ווי קען מען זאגן אז דער צמצום הראשון האט געהאט א ווירקונג, א דירעקטע ווירקונג אויף וועלט, אז ס'איז דא אמת'ע העלמות והסתרים. זאגט דער רבי, די שאלה דיינע איז א שטארקע שאלה און א גוטע שאלה, אבער קיין סתירה איז דאס נישט. דאס הייסט, איך האב דעם ענין דערמאנט בדרך אגב, און במילא איז דארט ניטא קיין אריכות הביאור. אבער ס'ניט קיין סתירה דאס וואס מ'זאגט, אפילו לפני הצמצום איז געוועזן א ווירקונג אויף דער וועלט, צו דעם וואס מען זאגט אז עד שלא נברא העולם איז געוועזן הוא ושמו בלבד, און די אלע אנדערע עניינים וואס גיבט א נתינת מקום עפעס א וועלט הייבט זיך ערשט אן לאחר הצמצום. דער רבי גייט אריין, הייבט ער אן מיט דעת אלוקי אביך בכלל, אז מען לערנט עפעס דארף מען זוכן ווי אזוי דאס אראפצוטראגן אין עבודה, אפילו די טיפסטע עניינים,

עד שלא נברא העולם, ס'איז נאך נישט געווארען קיין העלם, ס'איז נאך נישט געווען אזא מציאות פון העלם וואס דאס הייסט צמצום הראשון, איז פאר דערויף איז מער נישט ווי הוא ושמו. אבער מ'זאגט דאך הוא ושמו, ס'איז דאך צוויי עניינים, ס'איז דא הוא און ס'איז דא שמו, וואס איז הוא און וואס איז שמו? הוא איז העלם, הוא, ער, ווער איז ער? איך ווייס ניט. ס'דא אבער שמו, דער נאמען, נאמען דאס איז שם גילוי, אז ס'דא א מושג פון א נאמען, דאס איז שוין גילוי, הוא, דער עצם פון דעם אייבערשטן איז טאקע בהעלם אינגאנצן. אבער דער שמו, דאס איז שוין גילוי. איז דאס ברענגט א התבוננות אז אפילו לפני הצמצום איז דא הוא ושמו. ס'איז דא דער עצם און ס'איז דא די התפשטות, ס'איז דא דער העלם און ס'איז דא דער גילוי. און דאס ברענגט ארויס דעם פארשטאנד אין סובב וממלא. דאס הייבט אויף אז ס'איז דא א שרש אויף סובב און ס'דא א שרש אויף ממלא, דער שרש אויף סובב איז הוא, און דער שרש אויף ממלא איז שמו, און פון די התבוננות דארף ארויסקומען עבודה בפועל, בשעת ס'דא א התבוננות אין ממלא וועקט עס אויף אהבה ויראה צום אייבערשטן בכל לבבך ובכל נפשך. דערנאכדעם איז אבער דא די התבוננות אין סובב, די התבוננות פון סובב ווי דער אייבערשטער איז אפגעטראגן פון וועלט, דאס ברענגט ארויס ביי א מענטשן די אהבה פון מי לי בשמים ועמך לא חפצתי, איך וויל בכלל גארנישט, בכל מאדך.

דאס איז הפלא'דיג, מען רעדט דא אין שרש דשרש דשרש פון לפני הצמצום, אתה הוויה לבדך, וואס אייכעט אין דערויף איז אתה הוא הוויה לבדך איז אייכעט דריי מדריגות, ס'איז דא אתה עצמות און ס'איז דא הוא עצם האור און דערנאכדעם איז דא הוויה, די התפשטות האור, און אלץ דאס איז אלץ לבדך. איז דער התבוננות אין דעם אין סוף הבלי גבול און אין סובב און קירוב און התפשטות, ביז דאס רעדט זיך בשרש שרשו, רעדט זיך דאס אייכעט אין אזא מין אופן אז ס'דא דער. אין סוף הבלי גבול איז דער שרש שרשו פון סובב, וואס דארטן איז אלוקות איז בפשיטות און וועלט איז בהתחדשות, און אז מען דערהערט דעם כח הגבול שבאין סוף, דעם כח הגבול שבאין סוף, דעמאלט איז וועלט איז בקירוב ובפשיטות און אלוקות איז בהתחדשות. און דאס איז די טיפעניש, דער רבי גיבט אריין ווייטער אפאר עמודים